א גוטן אווענט טייערע חברים, א גוטן ערב שבת. די היינטיגע שיעור איז געספאנסערט דורך א חשובע ידיד מיינער, ר' יגאל, לעילוי נשמת זיין טאטע ר' צבי העשל בן ר' יוסף הארמעלין, די יארצייט איז נעקסטע וואך י"ט טבת, די זכות פון די לימוד התורה זאל אים ביישטיין. אונז עפענען אויף די וואכענדיגע סדרה ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו רשי פרעגט גלייך א אינטערעסאנטע שאלה, און וואס די מפרשים מוטשענען זיך שטארק, וואס בעצם מיינט די שאלה? רשי פרעגט א שאלה בשם די מדרש. למה פרשה זו סתומה? דאס הייסט, אונז ווייסן ס'איז דא אין די תורה חילוקים פון פרשיות. יעצט ס'איז דא פארשידענע סארט פרשיות דארף מען וויסן. בעיקר איז דא צוויי סארט פרשיות אין די תורה. ס'דא פרשיות וואס אונז רופן פרשת השבוע, פרשת פרשת ויחי, פרשת ויצא, פרשת ויגש, דאס איז איין סארט פרשה. אבער דאס איז לכאורה נישט די עיקר סארט פרשה. דאס הייסט דאס איז לכאורה א שפעטערדיגע זאך. אמאל פלעגט זיין אנדערע סדרים ווי אזוי מ'האט געליינט. אין ארץ ישראל פלעגט מען ליינען איינמאל אין דריי יאר. אבער ס'איז דא א מער נארמאלע סארט פרשה, א מער א פריערדיגע סארט פרשה, וואס איז אויכעט מער קלארער זיך מתייחס צו די סדר הדברים פון די תורה, דהיינו, ווען אונז לערנען חומש בראשית, בראשית איז כולל אין זיך פינף זעקס זיבן צען איך ווייס וויפיל פרשיות, און דאס איז נישט נאר אז יעדע איינער ווייסט פרשה מיינט עס שטייט א קליינע פ' אין די חומש אדער א קליינע ס', אין א ספר תורה שרייבט מען עס מיט א ספעיס. פרשה פתוחה הייסט די ספעיס גייט ביז די סוף פון די שורה, א פרשה סתומה הייסט אז מען לאזט ניין אותיות אבער מען איז ממשיך אויף די זעלבע שורה. די די ספעיסעס, די חילוקי פרשיות, די זענען על פי רוב, און איך מיין אלעמאל, מען דארף אמאל פארשטיין, אבער אלעמאל ווייזן זיי אז דא איז א הפסק, א נייע ענין, א נייע מעשה, א נייע חלק פון א מעשה, א נייע מצוה. אויב איינער וויל לערנען חומש געהעריג. דארף מען באמת אסאך מער טראכטן פון די פרשיות ווי פון אונזערע פרשיות, ווייל די פרשיות זיי ווייזן אז מען וויל פארשטיין. איינע פון די שוועריקייטן וואס אונז האבן אסאך מאל ווען אונז לערנען חומש, איז אז אונז געדענקען נישט קלאר ווי זאכן הייבן זיך אן, די וועג וואס מען לערנט אין חדר אדער אפילו אין ישיבה, איז אסאך מאל מען כאפט נישט ווי א זאך הייבט זיך אן און ווי א זאך ענדיגט זיך, און יעדער ווייסט, פון פרשיות, אבער פרשיות זענען נישט אמת'דיג אלעמאל, עכ"פ איין פרשה קען זיך האבן מער ווי איין ענין און מען דארף קענען לערנען עקסטער, ס'דא שני שלישי מענטשן לערנען אבער דאס איז אויכעט נישט על פי רוב אזוי קלאר אויסגערעכנט, די בעסטע וואס איז פון די מסורה וואס איז שוין פון זייער לאנג צייט צוריק איז די פרשיות, חילוקי פרשיות, וואס זענען דא. יעצט, אזוי פארשטייען רוב מפרשים פון רש"י, על פי רוב מעטשט עס אויף די פרשה פון די אריגינעלע פרשיות מיט די פרשת השבוע טרעפן זיך צוזאמען דהיינו אמת יעדע פרשה איז אסאך פרשיות באמת וואלט מען עס געקענט טיילן מער אזוי ווי די בני ארץ ישראל און באמת ווער ס'לערנט בעיון ווייסט אז מ'קען נישט לערנען אין איין וואך א גאנצע סדרה א גאנצע פרשה איז זייער אסאך אבער איז געווענטליך ענדיגט זיך עס לפחות ביי די סוף פון א ענין און כמעט אלע פרשיות אין די תורה ענדיגן זיך, הייבן זיי זיך אן, ענדיגן זיך מיט א נייע פרשה, פרשת ויחי איז א אויסנאם, אפשר איז דא נאך איינס אבער איך מיין אז עס איז נישט דא, וואס די פרשה פון די תורה און די פרשה פון די פרשה פון די פרשת השבוע, האט נישט קיין שייכות איינע מיט די צווייטע, ווער ס'קוקט אריין אין די חומש וועט ער זעהן אז די פרשה פון די פרשה האט זיך אנגעהויבן די פרשה איז א פרשה סתומה אבער ס'הייבט זיך אן דארט ביי יוסף ווען ווען ווען יעקב אבינו גייט אראפ פון מצרים ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה הייבט זיך אן א נייע פרשה סוף סוף פרשת ויגש און ס'ענדיגט זיך וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המיטה דאס איז באמת די סוף פון די פרשה. און דער וואס האט געמאכט די פרשה וואס הייסט פרשת ויחי וואס איז לכאורה די צייט פון די מדרש איז שוין געווען פרעגט די שאלה האט האט משום איזה סיבה מפסיק געווען דא די פרשה אינמיטן א פרשה און אויף דעם זאגט רש"י ברענגט רש"י די מדרש וואס דאס איז א שווערע ענין מען דארף דאך דאס פארשטיין אין אנדערע ווערטער וואס מען דארף פארשטיין איז קען זיין אז ס'דא פראקטישע סיבות פארוואס מ'האט צוטיילט דא די פרשה, נישט, כ'ווייס נישט. אבער ס'איז סתם שיין מ'וואלט אנגעהויבן מיט די פרשת ויחי. מ'דארף אבער פארשטיין אז דא געווענדט, אזוי ווי איך זאג, צו פארשטיין וואו ס'הייבט זיך עפעס אן, און וואס איז די המשך פון עפעס אנדערש, איז זייער א טיפע לימוד, זייער א געוואלדיגע לימוד וואס מ'קען לערנען פון דעם. זייער אסאך זאכן אלע מאל דארף מען וויסן די וועג ווי אזוי ווי א מענטש הייבט אן א פרשה און ווי א מענטש ענדיגט א פרשה, פון דעם קען מען לערנען אסאך, פון דעם דאס איז די אמת'דיגע סדר, אזוי ווי אפשר אריגינעל קומט עס נישט אזוי אויס נאר אין א פסוק, מען קען אנהייבן ווי מען וויל, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבער צו פארשטיין אז א זאך הייבט זיך אן, א זאך ענדיגט זיך, איז דאך נישט נאר אלס פארשטיין די טעקסט, אזוי ווי אונז זאגן אלע מאל, מען דארף נישט נאר פארשטיין די טעקסט די חומש פון די תורה, מען זאל פארשטיין די איידיע, פארשטיין די נשמה, פארשטיין די. די מענטש וואס ליגט אונטער דעם, און ווען מען טראכט אריין וואס זענען די נקודות, וואס זענען די איידיעס וואס ליגן דא, וואס מען דארף פארשטיין, ווידער מצד אחד איז עס א פרשה סתומה, אין אנדערע ווערטער, עס איז איין לאנגע המשך, דאס פירט אויס דאס, און מצד שני איז עס עפעס צוויי באזונדערע זאכן, אז ס'קען איינער אפילו אנהייבן די פרשה דא, און יעדע איינע אלע קינדער הייבן אן די פרשה ויחי, און על פי רוב קוקט מען נישט. צוריק אין לעצטע וואך'ס פרשה צו זעהן ווי אונז זענען דא אנגעקומען, מ'דארף אבער יא יעדע וואך אזוי טוהן, און זיכער אזא וואך וואס איז ממש די פרשה האלט איך אזוי, דאס הייסט די ערשטע פרשה האלט איך אזוי, דארף מען אריין קוקן אין די ענין, און מ'דארף פארשטיין וואס גייט דא פאר, ווי אזוי מ'קען פארשטיין. די קאנעקשאן און די דיסקאנעקשאן פון די צוויי זאכן. איז לאמיר לערנען די זוהר, און די זוהר רעדט וועגן דעם. דאן קען מען דאס זען. די זוהר הייבט אן רבי חייא פתח מיט א פסוק וואס אונז האבן שוין געלערנט איינס אדער צוויי מאל אין די זוהר, און דער מגיה דא פון אונטן רב מאט זאגט אז אפשר צענדליגע מאל שטייט אין די זוהר די פסוק. ער עפענט מיט א פסוק ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ, יא וגומר יעדער איינער ווייסט די המשך פון די פסוק. אונז האבן געלערנט די פסוק אין די זוהר באריכות אין פרשת נח וואס האט מען געוואלט עומד זיין וואס פאר א סארט צדיק איז דאס וואס ער איז יורש ארץ דאס הייסט ארץ ישראל ארץ החיים וואס הייסט עולם הבא און רבי חייא הייבט דא אן אזוי און ער זאגט וואויל זענען די אידן, דאס הייסט עמך, יעדע איינע, כולם צדיקים, וואס די אייבערשטער רופט זיי צדיקים, וואס דורך דעם קומען זיי אן ירושת עולם, ירושת עולמות, ירושת עלמין בעלמא דאתי, וואס די עולם דאס איז א עולם של תענוג, אויף וואס עס שטייט א פסוק אביסל פריער אין די זעלבע ספר ישעיה, אז תתענג על השם. וואס איז די וואס איז די נקודה דא? פאר וויאזוי קומט מען אן? וויאזוי פארוואס האבן אידן די חיים? וויאזוי האבן זיי אידן די להתענג על השם? ווייל אידן זענען דבוק, זאגט ער, בגין דמתדבקין בגופא דמלכא, אזוי ווי ס'שטייט א פסוק אין דברים, ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כלכם היום. אין אנדערע ווערטער דא פארשטייען אונז שוין אז דאס איז א פירוש, דהייסט אויב מען וויל ארויס האבן די ענין פון חיים, די ענין פון ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, דארף מען דאך פארשטיין ווי אזוי מען לעבט, ווי אזוי עס איז דא אזא סארט זאך וואס הייסט א אידישע לעבן, עס איז דא אזא סארט זאך וואס הייסט ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים, עס איז לאפיקי פון עפעס א אנדערע סארט לעבן, וואס די לעבן דארף מען, וואס די לעבן איז נישט נאר צדיקים, דאס איז דאך די זאך, מען דארף זיין א צדיק פאר דעם, ועמך כולם צדיקים, טאקע יעדער איינער איז א צדיק, אבער דא זעט מען אז עס איז נישט סתם. נישט סתם א זאך, נישט סתם געלעבט, דאס איז ועמך כולם צדיקים, וועגן דעם זענען זיי יורש די ארץ, וואס דאס הייסט ארץ החיים, וואס דאס הייסט ואתם הדבקים בה' אלוקים, בה' אלוקיכם חיים. און דאס האבן אונז שוין געזען אביסל אין פרשת חיי שרה, וואס איז זייער ענליך, ביידע האבן א ענליכע פתיחה, און א ענליכע נאמען, ס'איז דא חיי שרה, ס'איז דא ויחי יעקב, ס'הייסט די נאמען פון די פרשה איז ויחי יעקב. דארף מען אביסל עומד זיין און אפשר איז עס ענליך צו חיי שרה אדער אפשר איז עס דא א נייע טעם אין דעם, עפעס א נייע א נייע הבנה אין דעם, אבער ס'איז אלעמאל א גוטע זאך, ווייל לעבן לעבט מען דאך כסדר. וואסארא סארט חיים? וואס מיינט עס ווען אונז רעדן וועגן א זאך וואס מען קען רופן חיים? און מען קען עס אביסל מסביר זיין. בעסער אין די קאנטעקסט וואס מען זעט וואס מען האלט דא פון יעקב אבינו. איז לאמיר זען ווי די זוהר גייט ווייטער און אריין אריין לערנען דאס אין די ענין פון יעקב אבינו. קודם איז געקומען רבי יצחק, רבי יצחק זאגט דער מסביר דער רמ"ק איז נישט אזוי מסכים געווען מיט די וועג ווי אזוי רבי חייא האט אראפגעלייגט די פסוק, יעדע איינער איז א צדיק, יעדע איינער האט ארץ החיים, עפעס א מין חיים עליונים, און ער זאגט דאס איז נישט א זאך פון יעדע, דאס הייסט איך ווייס נישט צו מען דארף שולל זיין איינער, וואס מען דארף דא פארשטיין איז די טייערקייט פון די זאך.

ער קען יורש זיין ארץ, און דאס הייסט וואס עס שטייט שפעטער אין די פסוק נצר מטעי מעשה ידי להתפאר, וואס הייסט וואס הייסט נצר מטעי, וואסערע א זאך האט די אייבערשטער איינגעפלאנצן, שטייט א פסוק אין פרשת בראשית, ויטע הוי' אלקים גן בעדן מקדם, דער גן דאס איז אליינס די ארץ, די ארץ החיים, ס'איז א חלק פון די גן, ס'קומט פון די גן, דאס איז די פלאץ וואס די מעשה ידי להתפאר וואס די עמך כולם צדיקים זענען יורש, אנדערע ווערטער, מ'דארף ארויסזאגן די זאך קלאר, ווייל ווען מ'זאגט נישט קלאר, קען מען מיינען אז דאס איז עפעס סתם עפעס א זאך, יעדע איינער גייט דארט, נישט יעדע איינער גייט דארט. מ'דארף זיין א מענטש וואס איז וואס איז פון די מחצדי חקלא, מ'דארף טאקע כולם צדיקים, וויאזוי קען מען זיין פון די מחצדי חקלא אז מ'האט א ברית? אבער ס'איז א ברית הייסט אז מ'איז עומד, אז ברית הייסט אז דא א סוד, אונז לערנען, דאס גייט אריין אין די סוד, ווי ס'גייט אריין אין די עולם וואס הייסט רז, וואס דאס הייסט די ענין פון ברית. ער קען יורש זיין די ארץ. יעצט וואס שטייט עס דא אריין אין אונזערע פרשה? קען מען פארשטיין, יעקב מיט זיינע קינדער זענען געגאנגען אראפ אין מצרים, מצרים איז דאך נישט אזא גוטע פלאץ, יעקב אבינו האט מורא געהאט, אין לעצטע וואכעדיגע פרשה האט ער טאקע געגאנגען צו צו באר שבע, ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק, ער האט געזאגט וואס וועט זיין ווען מען גייט אין מצרים, ווי אזוי ווער זאגט מען וועט ארויסקומען פון דארט, ווער זאגט אז מען וועט האבן דארט.

אז דו וועסט נאכדעם זיין יורש ארץ, אין אנדערע ווערטער, גייען זיי צוריק ארויף, גייען זיי צוריק ארויף צו ארץ, וואס הייסט ארץ געווענליך ארץ ישראל, ואנכי ארד עמך מצרימה, ואנכי אעלך גם עלה, איך ברענג דיך צוריק ארויף צו די ארץ החיים, וויבאלד טאקע דו ביסט א צדיק, וויבאלד טאקע דו ווייסט ווי אזוי צו לעבן אויך אין מצרים. דאס איז דעם זוהר מסביר, ס'איז געווען א מחלוקת ברענגט די זוהר, און איך מיין אז מ'דארף בעיקר גיין מיט די דריטע שיטה.

ער זאגט אז ס'איז סתומה ווייל אונז ווילן טאקע זיך נאך האלטן ביי די פריערדיגע פרשה, אונז ווילן וויסן, זאלסט וויסן אז ויחי יעקב בארץ מצרים איז נישט אנדערש פון די סוף פון די פריערדיגע פרשה. אויב איר ווילט וויסן מער על דרך הפשט וויאזוי מען קען פארשטיין די מעשה זייער שיין, כ'האב געשריבן היינט מער מקשר מסביר זיין די גאנצע זאך וויאזוי דאס איז די עכטע קיום די הבטחה וואס די אייבערשטער האט מבטיח געווען פאר יעקב באר שבע ואנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה. אבער וואס רבי שמעון זאגט, אז דארפסט קוקן אז די פריערדיגע פרשה האט זיך געענדיגט, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד, און מען קען אפילו מרחיב זיין דאס, דאס הייסט דאס איז דאך די הבטחה וואס די אייבערשטער האט געזאגט, כי לגוי, אל תירא מרדה מצרים כי לגוי גדול אשימך שם, אין אנדערע ווערטער, גייסט נישט ווערן נתפעל פון די מצרים, פארקערט, פון דארט וועסטו וואקסן, און מען זעט די גאנצע המשך פון די פרשה נאכדעם, איז ווי די קינדער פון יעקב גייען צו פרעה און ער גיבט זיי ארץ גושן וואס איז געווען א געשמאקע פלאץ צו וואוינען, און ער איז זיי מכבד. דאס איז געשען פאר יעקב'ס קינדער, וואס מיט יעקב אליינס? וואלט מען געקענט מיינען, ס'הייסט יעקב אליינס, ווייסט דאך אז דאס איז די אמת, ס'הייסט מ'קען דאך מיינען אז די קינדער, אקעי, נעבעך, זענען געגאנגען אין מצרים, זענען געווארן דארט פאליטיקאנטן, ביזנעסלייט, און וואס איז יעקב אליינס? פארדעם זאגן אונז די זעלבע, ענדיגן אונז די פרשה, ס'איז פרשה סתומה, זאלסט נישט מיינען אז דא צוויי זאכן.

אז דאס זענט געווען אזוי איז ממש ממשיך שבע עשרה שנה וואס הייסט שבע עשרה שנה שבע עשרה שנה אוודאי דערמאנט אונז פון די יוסף בן שבע עשרה שנה וואס איז געווען רועה את אחיו בצאן וואס נאכדעם איז ער אוועק געפאלן פון יעקב און יעקב איז געווען מורא'דיג צובראכן וימאן להתנחם און דעמאלטס איז כאילו יעקב געשטארבן וויאזוי ווייסט מען אז יעקב איז געשטארבן שטייט ווען ס'איז צוריק געקומען ותחי רוח יעקב אביהם דאך משמע אז ביז דעמאלטס איז זיין רוח געווען געשטארבן.

עצבות איז אביסל אביסל טויט. אביסל טויט, אויף א טויטע מענטש אוודאי איז נישט שורה די שכינה. די שכינה איז דאך א לעבעדיגע זאך, ס'איז דאך ארץ החיים. דו ווילסט אז די שכינה זאל שורה זיין, דארף מען זיין צופרידן, דארף מען זיין בשמחה, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. איז דא איז געשען די זאך, ווי אין די ארץ מצרים, אן אינטערעסאנטערהייט, טאקע דווקא אין די ארץ מצרים, ס'הייסט ביז יעצט האט ער געוואוינט אין ארץ ישראל, און זייט יוסף איז בן שבע עשרה שנה האט ער נישט קיין נחת, אזוי ווי ער זאגט פאר פרעה ווען ער קומט אן, מעט ורעים היו שני חיי, דאס איז געווען ביז דעמאלטס. די לעצטע זיבעצן יאר, און פאר דעם איז דאך געווען צרת לבן, ווי אזוי ווי ער זאגט אנהייב פרשת וישב, לא שלוותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבא רוגז, כ'האב כסדר צרות. ווען איז יעקב אבינו געלעבט סוף כל סוף? ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה. זיבעצן יאר האט ער געלעבט, געמאכט א לעבן, אזוי ווי זיינע קינדער האבן געלעבט דארט מיט פרעה'ס קאסע, מיט תפנוקי מלכין, אזוי האט יעקב געלעבט מיט תפנוקי מלכין. און דאס איז די זאך וואס איז ענליך צו אזוי ווי יוסף בן שבע עשרה שנה, עס איז די זעלבע, די זעלבע סארט. הנאה וואס ער האט געהאט ווען ער האט געהאט יוסף און ער איז געווען שבע עשרה שנה, וואס הייסט זאגט דער זוהר און עס איז זייער אינטערעסאנט ווי אזוי דער זוהר לייגט עס אראפ, יוסף'ס מאמע איז דאך געשטארבן, אזוי ווי ער זאגט יעצט אביסל שפעטער בבואי מפדן ארם, עס הייסט יעקב האט געמיינט רחל זעסט איך ווארט נישט חן, יעקב האט געארבעט א גאנץ לעבן אנצוקומען צו די מינוט ווי ער גייט קומען מיט רחל אין חברון אין ארץ ישראל און דארט וועט ער לעבן, דארט וועט ער זיין מיט רחל אין ארץ ישראל אין ארץ החיים.

וימאן להתנחם, איז ער זאגט כי ארד אל בני אבל שאולה, כ'האב שוין נישט קיין לעבן. די לעבן וואס איך דארף, איך דארף דאך לעבן מיט א רוח יעקב אביהם, איך דארף דאך לעבן מיט עפעס א רוח החיים, איך האב דאס נישט ווייל יוסף איז נישט דא. ווי קומט ער צוריק צו די צו די פלאץ פון יוסף? ער קומט צוריק ווען ער טרעפט צוריק יוסף, אזוי ווי ס'שטייט, וירא את יוסף, ער זעהט נאר יוסף, אזוי ווי וירא את רחל.

אונז מעסטן לעבן אין צייט. מען מעסט לעבן אזוי ווי מען זאגט ויהי ימי יעקב שני חייו מאה שנה וארבעים שנה אזוי. אזויפיל טעג, היינט איז אזא טאג, מארגן איז אזא טאג, אזוי דאס הייסט מען לעבט. יעצט אז מען טראכט אריין, צו לעבן פאר א וואך איז דאך זייער קורצע לעבן, איז דאך זייער ווייניג. צו לעבן פאר א טאג איז נאך ווייניגער. אז איינער לעבט אין א טאג, אין א געוויסע טאג, אדער אין א געוויסע יאר אפילו, איז די לעבן האט נישט גענוג גדלות, ס'האט נישט גענוג אינטערעסאנטע זאכן, ס'האט נישט גענוג נצחיות, צו קענען בכלל האבן אין דעם א רוח החיים. שמחה, וואס איז די, וואס איז די טייטש פון רוח הקודש? געווענליך זאגט מען אזוי אז רוח הקודש, איינער וואס האט רוח הקודש, ער קען זען וואס גייט זיין, ער ווייסט ווער ס'גייט געווינען די לאטערי נעקסטע וואך, ער זעט די עתידות כאילו, ס'איז א וועג וואס מענטשן געווענליך, אסאך מאל, פארשטייען, אדער אפשר ער זעט נסתרות. וויאזוי ארבעט דאס? וואס מיינט דאס? פשטות מיינט עס אזוי. א מענטש'ס לעבן איז וואס ער באקומט חיות פון, וואס וואס וואס וואס ס'באלעבט וואס ס'באלעבט אים, וואס אין אנדערע ווערטער, וואס ער איז אינטערעסירט אין. א מענטש קען לעבן, און דאס געשעהט כסדר, א מענטש קען לעבן אזעלכע סארט זאכן, אזעלכע סארט ענינים, וואס במהותם,

היום יום חמישי לסדר ויחי, איז געשען כך וכך, דער איז געפארן דא, דער האט געהארגעט יענעם, דער האט געמאכט אזא מלחמה, דאס איז אזא, אזוי, וכו' וכו'. און דאס איז אזוי ווי דאס שטעלט אוועק, דאס איז די חיות פון זיין טאג, חיות, וויאזוי, וויאזוי, וואס איז היינט, אז דו גייסט אין די שול, וואס איז, וואס איז היינט געווען, אה, היינט איז געשען די מעשה, און די, עס שטייט אין די אלע נייעס. ס'דא א געוואלדיגע פראבלעם מיט די סארט, מיט די סארט חיות, מיט די סארט אינטערע אינטערעסע אין לעבן, מיט די סארט אויפלעבן, ס'הייסט א מענטש אז ער פילט דיסקאנעקטעד, ער פילט אויב ער האט נישט געוויסט ער ווייסט נישט בכלל וואס טוט זיך אויף די וועלט, כאילו איז נישט געווען קיין טאג, כאילו וואס איז היינט, היינט איז גארנישט, וואס איז די מעשה מיט היינט? ס'דא א גרויס פראבלעם דא, ווייל מארגן און א מענטש קען זיך אינטערעסירן, און א מענטש אינטערעסירט זיך, און ס'קאכט זיך וואס איז דער פשט, און וויאזוי ס'איז געגאנגען, און וואס איז געווען. און מארגן, די אלע זאכן וואס האט זיך געקאכט היינט, מיט אנדערע ווערטער, די אלע לעבן וואס האט געלעבט היינט, טאטעלי אירעלעווענט. ס'האט זיך שוין, די מעשה איז שוין געפארן ווייטער, מ'האט שוין פושט געווען די ספק וואס איז געווען נעכטן, שוין אויסגעלאזט אז די צען, דריי פערטל אדער אלע פון זיינע סברות וואס ער האט געהאט זענען נישט געווען אזוי, און ווייטער מען קען אנאלייזן ווייטער און חוקר זיין ווייטער און אזוי יעדן טאג איז מבטל די יעדן טאג די נעכטיגע צייטונג איז בכלל נישט אינטערעסאנט ס'איז בכלל נישט קיין זאך און צייטונג איז דאך נאר א משל ס'איז דא זייער אסאך זאכן וואס גייען אזוי און ווילאנג מען האט נאר דאס איך מיין אז עס איז נישט מעגליך צו זאגן אז דאס איז נישט דא פלאץ אין די סארט לעבן אין די סארט אינטערעס אין די סארט רוח החיים אז עס זאל בכלל שורה זיין עפעס עפעס טיפער עס איז דא וועגן אפשר אבער געווענליך איז עס נישט דא דאס איז דאך א זאך וואס ביי נעטשור איז עס אינטערעסאנט פאר אפאר מינוט און מענטשן ווערן זייער קאט אפ אין דעם און כ'מיין מיך, און מען ווערט זייער קאוט אפ אין דעם, און ס'ווערט אזוי ווי, אקעי היינט איז געשען דער נייעס, כ'האב געשמועסט מיט דעם, כ'האב געזאגט פאר יענעם מיין דעה, כ'האב געזאגט פאר דער אנדערע מיין דעה, און מ'האט געשריבן סטעטוסן מיט כ'ווייס וואס, מ'האט געטון אלע מיני זאכן. און מארגן, אזוי ווי דער מנהג פון די סטעטוס איז בן לילה היה ובן לילה אבד, עס איז גארנישט געבליבן. כ'רעד נישט דא צו זאגן א מוסר שמועס, אז עולם הזה איז עולם חולף, כ'ווייס נישט. כ'וויל זאגן אסאך א פשוטערע זאך. ס'איז דא זאכן, און ס'איז נישט אזוי שווער צו טראכטן וואס די זאכן זענען, וואס זענען אזוי ווי מען זאגט אויף ענגליש איז דאס עווערגרין קאנטענט, ווער ס'טוט אין די עולם הקאנטענט ווייסט. ס'איז דא זאכן וואס מען דארף כאפן די מינוט, מען דארף כאפן די מינוט, די וואך גייט ארויסקומען אזא נייעס, יעצט איז די די און סא די יום טוב, די יו ט, די תקופה, די סיום הש"ס, אה, מען דארף עס כאפן, ווער ס'וויל מען זאל קוקן זיינע עניינים וועגן דעם דארף עס היינט ארויסגעבן ווייל מארגן איז עס שוין נישט אזוי אינטערעסאנט. ס'דא אבער זאכן וואס זענען נישט אזוי, און ס'איז דא זייער אסאך זאכן וואס זענען נישט אזוי. זאכן וואס זענען אלעמאל ווער ווער ס'אינטערעסירט זיך אין דעם, וויאזוי קען מען זיך אינטערעסירן אין דעם, דארף מען האבן א זכות, מ'דארף זיין א שטיקל צדיק, אזוי ווי אונז רעדט ועמך כולם צדיקים. ס'איז אפשר מ'קען זאגן אינסטעד פון נאכלויפן די רוח הזמן, לויפט ער נאך די רוח האדם, די רוח הצדיק, די רוח הצדיקים. וואס איז א צדיק? א צדיק איז א ווארט וואס אונז נוצן צופיל. וואס מיינט א צדיק? א צדיק איז א מענטש וואס איז אינטערעסירט, ער קעירט, וועגן אביסל מער קביעות'דיגע זאכן, אביסל מער זאכן וואס האבן מער א לענגערע שעלף לייף. ווי די נייעס פון לעצטע וואך, אדער פון פון היינט, אדער פון מארגן. און אויף דעם, ס'העלפט נישט, מ'קען נישט מאכן, מ'קען מאכן פארשידענע גימיקס, און מ'קען זאגן, מאכן, היינט איז די דף היומי, יעדן טאג איז דא א נייע דף, ס'איז אבער אביסל דא אזוי ווי א מיסטעיק אין דעם, נישט קעגן דף היומי, אבער די קאך פון די דף היומי איז אסאך מאל די קאך פון די נייעס, היינטיגע דף איז ו', איך ווייס וואו מ'האלט דף ה', איז וויטשעווער וואן. און ס'איז יעדער איינער וועט רעדן וועגן דעם, און וואס וועט זיין מארגן? מארגן קען מען דאך שוין נישט רעדן פון די היינטיגע בלאט, ווייל ס'איז בן לילה היה ובן לילה אבד. דאס איז אפשר א גוטע עצה טובה, אזוי ווי משכהו, אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית מדרש זאל מען נוצן זיינע מהלכים אויף די בית מדרש אויך, אבער ס'איז נישט די אמת'דיגע וועג. די אמת'דיגע תורה און די. די סיבה וואס מען דארף לערנען דף יומי איז כדי מען זאל אנקומען צו דעם, כדי מען זאל זוכה זיין צו די לעולם יירשו ארץ. די אמת'דיגע זאך איז פונקט פארקערט, ס'הייסט די תורה, ווער ס'האט חיות אין תורה, ווער ס'ווייסט בכלל וואס דאס מיינט, און ס'איז סעד אזוי ווייניג מענטשן ווייסן בכלל וואס ס'מיינט, ס'האט גארנישט קיין שייכות נישט מיט די פרשת השבוע, נישט מיט די דף היומי, נישט מיט די נייעס פון די וואך, נישט ווייל ס'איז א דעה וועגן עפעס א פאליטיק וואס איז געשען היינט, ס'איז זייער שיין די תורה זאל זיין רעלעווענט, מען זאל זאגן פארשידענע זאכן, אבער די אמת'דיגע ווארט איז, אז וועלכע טאג דו'עסט דיך אוועק זעצן מיט דער גמרא און וועלכע בלאט גמרא עס וועט זיין און וועלכע מסכת עס וועט זיין און וועלכע פרשה עס וועט זיין, גייט זיין אין דעם א חיות. אין אנדערע ווערטער די חיות פון די פון א בלאט גמרא, די חיות פון מחשבה טובה, פון א. א שיינקייט, א שיינע זאך, כ'ווייס, פון א התבוננות, איז נישט קיין, איז נישט, קומט נישט פון די טאג, ס'קומט נישט פון דעם וואס עס שטימט מיט די היינטיגע טאג, ס'געווען טאקע היינט אין די נייעס, כ'וועל עס לייגן אויף מיין סטעטוס אז די עולם מוז קוקן, ווייל ס'האט געווען דער עולם האט געשמועסט וועגן דעם, ס'איז נישט אזוי, ס'איז א זאך וואס ווער ס'האט.

אבער די חיות וואס הייסט ויחי יעקב שבע עשרה שנה, דאס איז א סארט חיות וואס די מבחן אויף דעם איז אז ס'ווערט נישט אויס מארגן, ס'ווערט נישט נישט רעלעווענט מארגן, און ס'איז פשוט א א א טעסט, מען קען זאגן אזוי ווי סור מרע ועשה טוב, איך זאג אז מען דארף האבן א אינטערעס אין אזעלכע זאכן, די סור מרע איז אזוי ווי די טעסט אויף דעם, און ס'איז דא אפשר א פראבלעם ווייל אונז רעדן אסאך מאל די פארקערטע זאך, אבער די טעסט אויף דעם איז, איך וויל אסאך מאל, איך ווייס נישט צו איז ריכטיג, אבער אסאך מאל וויל איך משמיע זיין עפעס א ענין וועגן עפעס א ענין, איך ווייס וואס ס'קאכט זיך עפעס א זאך און איך טראכט איך יא וועגן דעם, וויל איך טראכטן און רעדן וועגן דעם, און איך זאג אזוי, טאקע איך בין זיכער אז דיינע מחשבות זענען זייער וויכטיג, איך בין זיכער אז די געדאנק איז זייער וויכטיג, שרייב עס אראפ, שרייב מאך מאך א ליסט פון די נקודות וואס מ'דארף רעדן וועגן דעם, און זע צו. אין א וואך ארום עסט דיך נאך אלץ אנגיין בכלל. פשוטע זאך. ס'איז דאך א שאד אריינצוגעבן עפערט און זיך מוטשען און כ'וועל זאגן א ווידיאו כ'וועל שרייבן א פאוסט וועגן א זאך וואס א וואך שפעטער כ'וועל קוקן אויף דעם כ'וועל זאגן אה וואטעווער. און ס'דא זאכן ס'איז א פראבלעם ווייל די תורה האט אויך אזא סארט טבע התעיף עיניך בו ואיננו אז מ'איז מסיח דעת פארגעסט מען אבער מ'קומט צוריק און ס'הייסט א זאך וואס איז וואס איז תורה איז דאך תלוי אין א מצב הדעת אין א מצב האדם, איך וועל דאך צוריק קומען, למשל פרשת השבוע איז א גוטע משל אזוי ווי די שבע עשרה שנה, אויב איך האב געלערנט טאקע נישט נישט ווייל ס'איז די פרשה אבער עס איז געקומען פרשת ויחי לערן מיר דאך פרשת ויחי, און סאו איך קוק וויאזוי האב איך געלערנט לעצטע יאר פרשת ויחי, מען האט עס אפגעשריבן אדער אפגעטעיפט אדער געטראכט אדער געדענקט בכלל, אה ס'איז אינטערעסאנט, ס'איז נאכאלץ אינטערעסאנט, ס'גייט נאכאלץ זיין אינטערעסאנט פרשת וירא אויכעט. אפשר פונקט בין איך נישט אין די מוד פון לערנען פרשת וירא דעמאלטס אבער ס'וועט זיין אינטערעסאנט דעמאלטס אויכעט. דאס און ס'בויט זיך איינע אויף די אנדערע ס'איז זיך מצטרף ס'ווערט פון די פון די מינוט פון איין יאר די מינוט פון נעקסטע יאר געשעהט עפעס א גאנצע זאך ווערט עפעס א זאך וואס איז לענגער ווי איין מינוט. דאס הייסט דאס הייסט א סארט חיים וואס אין די חיים איז דא גענוג פלאץ. ס'איז דאך א גרויסע זאך די שכינה איז איז עטליעסט גרעסער ווי אונז עטליעסט לענגער ווי איין טאג עטליעסט אורך ימים בימינה עטליעסט לענגער ווי איין טאג.

דעטס נאט נאט סאמטינג דעטס ווארט ספענדינג טיים אן. ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויקרבו ימי ישראל למות. ס'דארף זיך קענען צוזאמנעמען די טעג, מ'דארף קענען פלעין זען, און ס'איז א פשוט'ע, א פשוט'ע זאך, א פשוט'ע, א פשוט'ע זאך, זאכן וואס זענען וואס איך שטעל זיך פאר אין אז אין א וואך ארום וועט עס נאך זיין אינטערעסאנט, איך וועל נאך הנאה האבן פון די געדאנק, איך האב מחדש געווען עפעס א חידוש, עפעס א נייע וועג פון עפעס זאגן, עס וועט נאך עס וועט נאך קלינגען, עס וועט נאך עס וועט נאך זיין לעבעדיג צו מיך נאך זיבעצן יאר, נאך נעקסטע יאר, דאס הייסט א א סארט זאך וואס מען קען רופן ואתם הדבקים השם אלקיכם חיים, דאס הייסט. א געטליכע סארט מחשבה, נישט א מענטשליכע סארט מחשבה, א מחשבה וואס לעבט אין גאט'ס צייט, וואס לעבט נישט אין א מענטש'ס צייט, וואס לעבט אין א געטליכע צייט, וואס איז אלף שנים בעיניך כיום אתמול, ס'איז נישט די גדר זמן, ס'איז העכער פון די גדר פון אונזער צייט, דאס איז די פשוט'ע וועג וויאזוי צו קענען לעבן מיט מיט די שכינה, צו לעבן מיט צייט וואס איז אביסל לענגער פון איין טאג.